כ'האב ארויף געלייגט אויפן עמורדזשענסי צוויי זייער וויכטיגע זאכן, די ערשטע זאך איז אז דער מהרא"ש רבי לעזער שלמה שיק דער וואס זיין זריל גליק האט געזאגט אז זיין טאטע וויל זיך עפענען א לעבער פאבריק האט ער געוואלט פסל'ען און טרפ'ענען מיל מארט'ס לעבער איז ער האט אזוי געוואלט עפענען לעבער פאבריק ווי איך וויל עפענען א לעבער פאבריק. עניוועי דער מהרא"ש דאס איז זיין זון דער האט געמאכט די גאנצע מאוומענט דא פון בארא פארק וועגן ברסלב ער האט אויך געהאט גענוג רדיפות עס איז געווען איינער דא הרב הערשל וואסילסקי האט אים גערודפ'ט פאר גארנישט אויסגערודפ'ט די יארן אין ברסלב אזוי אן א רבי דא מער מחלוקת ווי ביי אונז מיט רבי'ס. און ביי אונז אז מ'האט זיך שוין איינגעפעדעמט אהרן מיט זלמן לייב בלייבט שוין אהרן זלמן לייב ביז זיי'ן שטארבן. אין ברסלב איז געגאנגען מלחמות ביי אלע, האט ר' לעזער שלמה שיק האט מען אמאל שיער געהארגעט אין ברסלב ירושלים, כ'וויל ענק נאר זאגן ווי ס'דא קדושה מישט זיך אריין דער בעל דבר, נישט קיין חילוק צו ס'איז יא דא א רבי צו ס'איז נישט דא, צו ס'איז דא א טויטע רבי צו א לעבעדיגע רבי, דער ר' לעזער שלמה שיק האט א ווידיאו איינער צו האט עס ארויסגעגעבן ס'איז זייער זיס. און איך וויל עס ארויף לייגן, איך וויל דער עולם זאל הערן, רבי לעזער שלמה זאגט אז ער האט געלערנט אין ארץ ישראל אין ישיבה עץ חיים, און מלמדים זענען געווען זיבעציג יאר און העכער, ער זאגט איין מלמד זיינער איז געווען זעקס און נײַנציק יאר, און ער האט געהאט לאנגע נעגל, און געציפט די קינדער, אראפגעצויגן די הויזן און זיי געציפט, שטעל דיר פאר ביי די זעקס און נײַנציק האט ער נאך אזא יצר הרע, wow, דער עגע מוזט האבן גבורת אנשים ווי א פערד. עניוועי, דערציילט רבי לעזער שלמה אז דער מלמד האט געציפט און ער געמיינט ער ציפט נעבעך אין אין אחור אריין, און דערווייל איז דאך געווען אן אלטער אויסגעוועפטער יונג, דערווייל האט ער געציפט די הויזן און איז געווארן היי און עקסייטעד אויף יענעמס הויזן, און רבי לעזער שלמה האט זיך געמאכט אאו עס טוט וויי, פרעגט ער עס טוט דיר אמת'דיג וויי, יא עס טוט אזוי וויי, און האט ער נאך געציפט, ער האט אינגאנצן נישט געכאפט ער ציפט הויזן ער האט גארנישט געציפט א מענטש. ווען מען איז משוגע לאותו דבר איז מען משוגע אלל די וועי. מען ציפט הויזן און מען מיינט מען ציפט פלייש. מען ווערט היי און עקסייטעד און עראוזד. איטס א דזשאוק. איך וויל עס ארויפלייגן, איך וויל איר זאלט עס הערן. אנישט וועט מען זאגן ס'איז נישט אמת. דאס איז די ערשטע זאך וואס איך לייג ארויף. די צווייטע זאך לייג איך ארויף אז עטס האטס אלע געהערט וואס גייט פאר דא מיט דעם אהרן טייטלבוים. ער איז א זון פון דעם באקאנטן שדכן ר' בערל טייטלבוים. מענטשן האבן מיר געזאגט איך זאל נישט ארויפלייגן זיין נאמען ווייל ער איז א מאפיאנער ער קען קומען מיך שיסן, איך מען האט שוין געשאסן מען האט שוין געגאסן בליטש, היינט איז שוין די זאכן ווי מען זאגט קליין געלט. עניוועי ס'איז דא עטליכע קעיסעס יעצט. אז ער האט געטאטשט און ס'איז דא א עלטערע קעיס וואס איז שוין אלט אפשר צען יאר מען האט אלץ געוויסט אז ער איז א טאטשער אבער ס'איז נישט וויכטיג עז לאנג עז קיינער קומט נישט פאראויס זאל ער ווייטער טאטשן הו קעירס. יעצט ער דרייט זיך אין באבוב, פאריגע וואך ווען כ'האבעם געהאט אויף מיין האטליין, הער איך מ'האט אים שוין נישט מכבד געווען אין באבוב, מ'האט אים נישט ארויסגעלאזט, מ'האט אים נישט מכבד געווען, און יעצט הער איך אז זיי ווילען האבען געוויעסע איידעס פינקליך וואס און ווי ס'איז געשעהן, האב איך זיי געזאגט עטס קענטס האבען אלעס וואס אונז ווייס מיר, נאו פראבלעם, איז למעשה איז דא איינער, ער הייסט שלומי דאסקאל, ער איז א זינגער, און ער איז מסתם גוט מיט דעם מיוזישען, און ער נעמט זיך זייער שטארק אן פאר'ן אז ס'איז נישט אמת, און מ'דארף האבען איידעס מיט רבנים מיט די גאנצע ניין יארד ווי ער לייגט עס אראפ. אזוי ווי אין די צייט ווען ס'איז געווען ערליכע רבנים אדער ערליכע סנהדרין, איך כאפ נישט אז היינט זענען די רבנים די גרעסטע שוחד נעמערס און די גרעסטע נואפים אליינס, און ער וויל נאך אז זיי זאלן זאגן אז ס'איז אמת אז דער אהרן טייטל בוים איז געווען א חזיר, שטעל דיר פאר, איז למעשה וויל איך אים ארויפלייגן, איך וויל דער עולם זאל הערן וואס ער זאגט. און איך וויל אים ענטפערן, נאר פאר איך ענטפער אים איז דא עפעס איינער וואס האט אויך ארויפגעלייגט אן ענטפער פאר אים, און איך וויל אז זאלסט דאס אויך אויסהערן. אבער איך וויל אויכעט אים ענטפערן, איך וויל אים מסביר זיין פארוואס די קאמיוניטי איז אזוי קאראפט, און פארוואס רבנים זענען היינט נישט באגלייבט, און מ'האט געפירט א באבוב'ער דין תורה איך ווייס נישט וויפיל יאר, סאך יארן, ס'האט געקאסט אין די שווערע מיליאנען. און למעשה דער אנדערע באבוב ער רופט זיך געהעריג באבוב, איך זעה כסדר צעטלעך פון אים, איך זעה אויף די בלאק פון אים, ער רופט זיך באבוב, ער לאכט זיך אויס. און די רבנים האבן באקומען שוחד, אנדערש וואלט עס נישט געדוירט אזויפיל יאר. ס'איז מיר נישט קיין חילוק, אבער דו ווילסט רבנים זאלן דיר פסק'ענען אמת, ווייס איך מאך מיט דיר א געשעפט. איך וועל דיר זאגן אז דו ביסט גערעכט, ווען כ'האב געזען ס'דא איין כשר'ער הכשר אין די שטאט, איין רב וואס מ'האט אים נאכנישט געכאפט מיט גניבה, איין רב וואס ער פארט ערליך אראפ אין די פאבריקן, ס'איז געווען איין צעהלימער רב, ער פלעגט פארן אין די פאבריקן, די אנדערע וואו פארן זיי? זיי רעסיוון דעם טשעק, דער באטער שעכט אויף זיבן פלעצער אין די וועלט, און ער איז בכלל נישט אין ערגעץ, ער פארלאזט זיך אויף איינעם, אה, יענער באקומט אויך א פעיראל טשעק. כ'האב אמאל געזאגט אז עזריאל גליק איז געזעסן ביים סאטמאר רעבן אין שטוב, ער זאל קענען כשר'ן אלע מיעל מארט. ס'איז גניבות מיט טריפות, האט מיר איינער געזאגט, א משוגענער ס'איז נישט אמת. יעצט איז געגאנגען איינער האט צוזאמגענומען פון צענליגע פלעצער ווי מ'באשרייבט עזריאל גליק שטייט קלאר אז מילמארט האט אים אויסגעהאלטן ביים רעבנ'ס טיר. פארוואס? נישט ווייל ער איז געווען א רעדזשיסטערד נורס, נאר פארדעם ווייל ער האט אובאכט געגעבן אז מ'זאל נישט צוקומען דערציילן דעם רעבן גארנישט. אז אהרן האט איבערגענומען צו זיין סאטמאר רב האט ער געזאגט ביז יעצט איז נישט דא קיין כשר פלייש ער גייט גאר מאכן די שחיטה מיט דערס. און ער אליינס האט מען אים אויך שוין געכאפט מיט צענליגע גניבות מיט זאכן און ס'איז טרייפה. סאו ווי האלט מיר? אין נאו פלעיס. סאו ווילסט אז דער רב זאל זיין יעצט באגלייבט און וויסן צו דער אהרן טייטלבוים יא געשלאפן מיט דרײַ בחורים צו נישט? נע, איטס נאט גאנע העפן, די בחורים זאגן אז ס'איז אמת. יעצט איך פארשטיי דיך שלומי דאסקאל, דו מוזט דיך אננעמען פאר'ן אבער דו ביסט א בהמה, ווייל דער סוף גייט ער דיינע קינדער און דיינע אייניקלעך אויכעט קענען טוהן מיט זיי וואס ער וויל.

על איך ארויפלייגן וואס איינער האט שוין געענפערט און נאכדעם על איך צוקומען אים זאגן וואס איך האב אים צו זאגן. שוין דא וויל איך קודם עטס זאלטס אויסהערן וויאזוי דער מענטש פארציילט וויאזוי דער מלמד איז שוין געוען איבער נײַנציק יאהר איר הערט ער האט נאך געציפט דעם אחור ער האט נאך דאס געהאט אינזין הערטס עס אויס. קוק אריין אפאר רש"י'ס, א פרק משניות זאג א פרק משניות נאך א פרק לייג אריין א סימן דא האלט איך אז די אייבערשטער העלפט א מענטש פארצייכן וועלכע גמרא נאך א פרק נאך א פרק נעם א גמרא

וואס היינט זעהט מען שוין נישט אזא מלמד, אין א מיוזעם וואלט מען עס געגלייבט. דער יונגסטער מלמד ביי אונז, כ'האב געלערנט אין עץ חיים אין ארץ ישראל, ס'איז נאכנישט געווען קיין חסידישע תלמוד תורה'ס, דער יונגסטער מלמד איז געווען זיבעציג יאר אלט, כ'האב געהאט א מלמד וואס איז אלט געווען זעקס און נײַנציק יאר, ר' אליהו באס, אן אלטער מלמד, וואס האט שוין נעבעך אפילו נישט געקענט שלאגן די קינדער, ער האט געהאט נאר גרויסע נעגל.

א איד פון פריעריגן דור האט אונז געזאגט וויאזוי עס האט אויסגעזען אין עץ חיים, דאס הייסט שוין די פיינע תלמוד תורה. שוין, יעצט הערטס אויס, שלומי דאסקאל איז א זינגער און ער טרייט דא צו ווייט וואשן דעם מיוזישאן אהרן טייטלבוים, און הערטס קודם זיין דרשה און נאכדעם העל איך צושטעלן וואס איינער האט שוין געזאגט און נאכדעם וועל איך צושטעלן מיין ווערזשען אוו די סטארי. די סוף אין דער סוף וועט זיין, דעם סוף פונעם טעיפ וועטס הערן פון מאיר סיוואלד דער וואס האט אים עקספאוזט פאר די גאנצע וועלט אויף דזשעי סי דאבליו'ס וואל אוו שעים. הערטס אויס. א גוטן ערב שבת קודש, איך וויל רעדן דא צו אחינו בני ישראל. פאר איך וויל אנהייבן צו זאגן עפעס וויל איך דערציילן א מעשה. ס'איז א באוויסטע מעשה וואס אסאך אידן האבן שוין געהערט פון דעם, איך האב עס געליינט אין אפאר ביכער. ס'איז געווען אמאל א שטאט יארן צוריק, אין אלטן היים איז געווען א שטאט און ס'איז געווען א קצב וואס א איד פון דעם שטאט איז דורך געפארן איינמאל א צווייטן פלאץ אביסל ווייט פון זיין שטאט ווי ער וואוינט און ער האט אים געזען, ער קוקט אריין דארט און ס'איז געווען א גוישע בוטשער. און נישט מער נישט ווייניגער, נישט אהער געדאכט, און ער זעהט ווי אינעווענדיג רעדט די באלבאס פון די גוישע בוטשער רעדט מיט דעם אידישן קצב, נו, ווען איינער זעהט דאס, קיינער וואלט נישט געטראכט קיין צווייטע וועג, און אזוי האט דער איד טאקע אנגעהויבן טראכטן אז דער איד אונטערן טיש קויפט ער טרייפענע פלייש, און מען זאל אים, ער איז אנגעקומען אין שטאט אריין און דערציילט פאר יעדעם איינעם אז ער האט געכאפט דעם. קצב גיין אין א פליישיגן טרייפענעם בוטשער און ער קויפט דארטן פלייש פון אים און ער פארקויפט עס און ס'איז טרייף, ס'איז געווארן א גאנצע רידעריי אין די שטאט, יעדער האט אנגעהויבן רעדן פון אים, בקיצור דער גרויסער קצב מ'האט אים אראפגעווארפן פון זיין דזשאב, ס'דא אסאך אזעלכע באוואוסטע מעשות, באט לאמיר הערן די מעשה, ס'איז זייער וויכטיג פארוואס איך וויל באלד צוקומען. מען האט אים אראפגעווארפן פון זיין דזשאב, ער איז געווארן אויס קצב, מען האט אים פארשעמט, מען האט אים נישט געוואלט געבן קיין עליה'ס אין בית מדרש, מען האט אים נישט אריינגעלאזט אין בית מדרש, מען האט ארויסגעווארפן זיינע בחורים פון ישיבה, מען האט אים חרוב געמאכט דאס לעבן, די ענד אוו די דעי איז ער געגאנגען וואוינען אינדרויסן פון שטאט, און אזוי האט ער געלעבט אין א מרה שחורה, די ווייב האט זיך אפגעגט פון אים, די קינדער זענען אנטלאפן פון אים, ביז ער האט אויסגעהויכט די נשמה צום אייבערשטן און איז אוועק. אזוי האט זיך געענדיגט די מעשה פון דעם קצב. צוואנציג יאר שפעטער איז דער זעלבער איד וואס איז געפארן דעמאלטס און געזען דעם בוטשער, האט ער געזען דעם קצב ביי דעם גוי'שן בוטשער, איז דורכגעפארן יענע און יענע שטאט, ער האט שוין לאנג פארגעסן פון די מעשה, ער האט באקומען א פלעט טייער, און ער איז אריין דארט, עס איז געווען א האטעל אקעגן איבער, עס איז געווען אנטיסעמיטן, נע, ער וויל נישט העלפן, ער איז א איד. ער וויל מיר נישט העלפן. נישט געהאט קיין ברירה איז ער אריינגעגאנגען צו דעם גוישע בוטשער סטאר, ער האט אים געפרעגט ווייסט איך האב א פלעט טייער אפשר האסט עפעס א ספעיר טייער מיר צו העלפן, האט ער אים געזאגט אוודאי איך קען דיר העלפן, און ער גייט ארויס און ער העלפט אים און ער טשעינדזשט אים די רעדל, אינמיטן רופט זיך אן צו אים דער גוישע בוטשער זאגט ער אים יו נאו. לעצטע מאל וואס א איד איז אריינגעקומען אין מיין געשעפט איז געווען צוואנציג יאר צוריק מיט די זעלבע מעשה, ער האט דערציילט אים ער איז אויך געווען א בוטשער, ער האט געהאט א אידישע בוטשער אין א אנדערע פלאץ, אבער ער האט אויך געהאט, ער איז געבליבן סטאק מיט א פלעט טייער און איז אריינגעקומען צו מיר איך זאל אים העלפן. צו העלפן צו טשעינדזשן די רעדל, ווען דער איד האט דאס געהערט האט זיך דערמאנט וואס איז געשען, און ער איז אנגעקומען אין שטאט, ער האט אנגעהויבן וויינען, ער איז געגאנגען צו די משפחה, וואס האב איך געטון דא, איך האב גענומען א מענטש, איך האב אים באגראבן, אוי וויי, אבער למעשה איז שוין געווען דערנאך די משפחה, די משפחה איז שוין צעטיילט געווען, די קינדער זענען אנטלאפן, מ'האט זיך פארשעמט, וויפיל זענען געבליבן אידן, וויפיל זענען נישט געבליבן אידן, די טאטע איז שוין נישט אויף די וועלט. אזא ענד איז געווען אזא מעשה פון א איד וואס האט אויפגעמאכט א זאך וואס איז עכט, א זאך קען אויסקוקן זייער ריכטיג אין די ערשטע בליק ווען א מענטש הערט עס זאגט ער יא, אוודאי עס קוקט אזוי אויס, אזוי איז די מעשה. וואס איך מיין דא צו זאגן איז, טייערע ברידערלעך, ס'איז דא היינט א וועלט וואס איז פרי אף ספיטש, פרי אף אלעס, פרי אף פארשעמען אידן, פרי פון אויפמאכן מעשות אויף אידן, פרי אף טון אלעס. כ'האב א טייערע חבר וואס הייסט ארי טייטלבוים, אקעי? איך פערזענדליך קען איך אים שוין זעכצן יאר, איך קען מעיד זיין אויף אים, און איך וויל נישט אנהייבן רעדן דא אלס וואס איך קען זאגן אויף דעם איד, וויפיל חסד, וויפיל טובות, און אמונה און בטחון, און זאכן וואס איך האב מיטגעהאלטן מיט אים, און איך קען אים פון א לאנגע צייט. ס'איז דא עפעס א וועבסייט, א וועבסייט. וואס זיי רופן זיך דזשעי דאבעליו וואטעווער איט איז, ס'איז עפעס אזא ארגאניזעישן וואס ווייסט מען זאגט מגלגלין זכות על ידי זכאי ומגלגלין חוב על ידי חייב, זיי זענען וואוילע מענטשן, זיי האבן זיך ליב אנצונעמען פאר מענטשן וואס זענען געווארן מאלעסטעד, מענטשן וואס מען האט זיי געטאטשט ווען זיי זענען געווען קינדער, זיי האבן עס זייער ליב, ווייל זיי האבן ליב צו רעדן פון די זאכן. קום צו מיר, רעד צו מיר, ברענג ארויף שמוץ אויפן טיש, קודם קום, אונז וועט מען שוין אלעס טון, און קאם טו אס, ווי גאנא העלפ יו, ווי גאנא טעיק די פיפל הו הערט יו, און ווי גאנא הערט דעם ווערי סטראנג, יו נאו, און אזוי ארבעט עס. מען קען טוהן די זעלבע זאך פאר מיר, מען קען טוהן די זעלבע זאך פאר דיר, ווער ס'הערט צו די קליפ, מען דארף נישט האבן קיין קאורט, מען דארף נישט קיין בית דין, ווייסט דיני ממונות דארף האבן דריי מענטשן, דיני נפשות דארף האבן א בית דין פון דרײַ און צוואַנציק רבנים ביי די בית דין, וואס מיינט דאס? פאר מען פסק'נט אפ א מענטש דארף א מענטש גוט גוט גוט גוט דורכטראכטן איז עס אמת? ס'איז דא עדים, פרעג אים אויס היינט, פרעג אים אויס נעקסטע וואך, און קוק צי די מעשה שטימט, אפשר האט ער צוגעלייגט פעפער נעכטן, אפשר האט ער צוגעלייגט פעפער מארגן. ממילא מען טאר נישט גלייבן די אלע מינע וועבסייטס וואס געבן ארויס זאכן מיט פרייוועט מענטשן, ס'האט נישט קיין שום בעקאפ פון רבנים. ס'האט נישט קיין סטעמפ פון רבנים, נישט קיין חסידישע רבנים, נישט קיין ליטווישע און נישט קיין מאדערענע, נישט קיין רעפארמס, ס'איז נישט געבעיסט פון גארנישט, און אונז דארף מען סופארטן א איד וואס איך קען פערסענלי און איי בעליוו ס'איז קיינמאל נישט געווען, און לאמיר האפן אז די עכטע מעשה וועט ארויסקומען אז ס'איז קיינמאל נישט געווען, און ווי העוו טו סופארט איט, און יעדער איינער, איך וויל ענק סתם זאגן. און איך רעד צו ארי אויך, איך ווייס וואס פאר בושות דו גייסט יעצט דורך, זאלסט וויסן איין זאך אז דו האסט א כח צו בענטשן כלל ישראל, טאמער איינער דארף יעצט האבן געהאלפן ווערן מיט קינדער, מיט פרנסה, מיט שוועריקייטן, רבותי רופטס אן ארי, נעמטס א ברכה פון אים, ווייל ער האט א כח. און טייערע ברידער, נעמטס ענק אן אלע צוזאמען, שיקטס ארום, נעמטס ענק אן, דאס איז שקר וכזב, אז ס'זאל דורכגיין א בית דין אדער א קאורט און יענער זאל ברענגען גענוג עווידענס און קענען אויפווייזן אז ס'איז אמת, עמער רעדן דעמאלטס, באט עז אוו נאו, דער חפץ חיים זאגט ווען א מענטש הערט לשון הרע, ווילאנג ער גלייבט עס נישט, האט ער געהערט, איינמאל ער גלייבט, דעמאלטס נעמט ער עס אן, דעמאלטס גייט עס אריין אין די גדר פון לשון הרע. ממילא יעדער איינער זאל זיך אננעמען און יעדער איינער זאל זיך, ס'איז נישט נאר פאר ארי, ס'איז פאר אנדערע חברה אויך, מען קען עס טון צו מיר און מען קען עס טון צו אייך, מען קען עס טון צו יעדעם איינעם, איין טעלעפאן קאל, קאל ענד קריי, די גיי טאטש מי, די גיי דיד סאמטינג טו מי, אה יעס, קאם ביי, ווי וואנט טו טאלק טו יו, קאם, ווי קען העלפ יו, הו, דיס גיי, אקעי, נעקסט מארנינג, אה, וואל אוו שעים. אהרן טייטלבוים, מארגן גייט עס זיין משה יאפטשיק, וואטעווער איט איז, סאו ווי העוו טו בעליוו דעט דאס איז שקר, מען טאר נישט גלייבן די זאכן, דאס איז נישט בעיסד אויף קיין עווידענס, ס'איז נישט בעיסד אויף גארנישט, טייערע אידן, האטס א ליכטיגע ליכטיגע שבת און העלפטס איינער דעם צווייטן. קודם כל וויל איך זאגן א גרויסן שכוח פאר די ווארעמע ווערטער, און יעצט וויל איך קודם זאגן וואס איינער ענפערט צוריק און נאכדעם וועטס הערן וואס איך ענפער. יעצט איך וויל אבער מודיע זיין איך האב דאס נישט געזאגט וואס ער זאגט, ער נוצט נאר מיין נאמען, אבער לאמיר קודם הערן וואס ער זאגט.
נחום ראזענבערג זאגט אז דער שלומי דאסקאל ער קומט מיט מעשות מיט א קצב, מיט מעשות בוידעם, ער זאגט ער זאל מאכן א בוק פון דערציילונגען פון צדיקים און מאכן א עפפ פון מעשות. קיינער דארף נישט זיין מעשות, די אמת איז ער האט גערעיפט איינעם און הי ניד דזשאסטיס, יו נאו, מ'עט אים לערנען טאנצען, מ'עט אים לערנען טאנצען דעם פרידמאן, ער זאגט די קצב מעשות, ס'וועט אים גארנישט העלפען זאגט ער, די אלטע באבערישע צייטען האט זיך געענדיגט. מעשות מיט א קצב, מיט און מיט צוואנציג יאר שפעטער, ער זאגט מיר ער ווייסט נישט אין וועלכע טוילעט ער האט אויפגעמאכט די מעשה, באט די מעשה וועט אים גארנישט העלפן, דזשאסטיס וויל בי דאן, ער זאגט די עווידענס אר דער, יו נאו. אוי מיי גאט, ער זאגט די אלטע מעשה'ס פון די קאצן מ'זאל מאכן א ספעשל עפפ אין די געלעקסי פאר די הייליגע צדיקים, מענדעלע די סוחר מען זאל מאכן די קצבים א עפפ, ער זאגט די מעשה וועט אים גארנישט העלפן.
שוין, דא האט עטס די מענטשן וואס האבן זיך שוין אויסגעלערנט דעם אלטן אסיאטישן מארמאראשן וועג. יעצט וויל איך אים ענטפערן. דו דערציילסט דא א שיינע מעשה פון א מענטש מיט א בוטשער. ס'איז מורא'דיג שיין וואס דו פארציילסט. דו רעדסט דא פון א פלעט טייער. כ'מיין אז דעמאלטס'ס צייט פון ווען דו פארציילסט די מעשה איז דאך נאכנישט געווען קיין רעדער. ס'איז געווען די, ס'איז נישט געווען קיין גומי, ס'איז געווען די האלץ. סאו וויאזוי קריגט מען א פלעט טייער? און נאך א זאך אז ער איז געגאנגען פיקסן זיינס, וויאזוי איז ער צוגעגאנגען צו א בוטשער, מ'קען דאך אים חושד זיין אז ער גייט אויך קויפן טרייפע פלייש פאר זיך, אפילו נישט אויף האלסעיל אבער פאר ריטעיל, וויאזוי האט ער געטון אזא זאך? איך פארשטיי דאס נישט, און פונקט דער בוטשער איז געווען דער נישט אנטיסעמיט? קיינער האט אים נישט געוואלט העלפן? יעצט נאך א זאך האב איך געוואלט וויסן פארוואס האט מען אים נישט געלייגט אין חרם? מ'האט געדארפט ווען לייגן דעם ערשטן קצב אין חרם. און נאך א זאך, קודם פארוואס ביסטו געגאנגען אין די גאנצע שטאט דער צווייטער מענטש, פארוואס איז ער נישט לכתחילה געגאנגען צום בוטשער, ער האט דאך געוואוסט אז דער בוטשער האט ליב אידן, והא ראיה דער אלטער איד דער פריערדיגער האט דאך געהאנדלט מיט אים לויט לשיטתו, האט ער געדארפט זאגן קוק אהער, העלף מיר ארויס, וואס איז ער געגאנגען קודם אין די גאנצע שטאט און געזען אז יעדער איז אן אנטיסעמיט, נאכדעם דו זאגסט אזוי, ס'איז דא אין אמעריקע פרידאם אוו ספיטש, דו זאגסט פרי אוו ספיטש, ס'מיינסט צו זאגן פרידאם אוו ספיטש, ס'איז נישט דא. ווען איינער טוט אזא זאך און ס'איז ליגנט קען מען אים איינזעצן, מען קען אים סוען פאר דעמעדזשעס, פאר לייבל, און פאר אלע אנדערע זאכן, מען קען דאס אלעס טון, ס'איז שקר מוחלט. דו מיינסט איך האב נישט געקענט סוען סאקמער מיט משה פרידמאן מיט די אלע חברה פונעם איד? כ'האב זיי געקענט סוען, כ'האב נאר נישט געוואלט ווייל דעמאלטס ווערט די מלחמה אוועקגעפירט אויף אן אנדערן כיוון און ס'וואלט זיך אנגעהויבן ער איז יא א מוסר ער איז נישט א מוסר און מ'וואלט פארגעסן אז די קינדער זענען נישט סעיף. איך האב געוויסט אויף וואס איך טארגעט, אין די ספרים שטייט ווען איינער דאווענט זאל ער דאווענען יעדן טאג אויפן זעלבן פלאץ, ס'דא א משל פון הייליגן רבי רבי זישען אז מען וויל דורכברעכן א גרויסן מויער שיסט מען נישט סתם אין די וועלט, מען שיסט יעדעס מאל אויפן זעלבן פלאץ ביז ס'ווערט א קליינע לאך נאך א לאך און נאך א לאך, איך האב געוויסט וויאזוי מען דארף פירן די מלחמה, איך האב גארנישט האט מיך יא באליידיגט נישט באליידיגט דער אייבערשטער וועט זיך שוין אין אים נוקם זיין, אבער איין זאך, דו מוזסט היטן דעם טארגעט, די זעלבע אויך. אויב JCW האט איהם פארשעמט פאר גארנישט קען ער זיי איינזעצן, ער קען זיי סוען מיליאנס אוו דאלערס, רעד אונז נישט איין אז ס'איז פרידאם אוו ספיטש אין אמעריקע, אונז קען מיר די ביזנעס זייער גוט, און נאכדעם די געסטע אז זיי זאגן, זיי זאגן פאר יעדן קאם וויל העלפ יו, דאך זייער א שיינע זאך אז זיי טוען עס, ביז יעצט האט מען דאך יעדן מאלעסטעט און מ'האט אפילו נישט געזאגט קאם אייל העלפ יו, יעצט. ער זאגט אז וועגן דעם קען נישט זיין אז ער האט עס געטוהן ווייל ער איז א גרויסער בעל חסד, לאמיך דיר מסביר זיין, א מענטש קען האבן א באס וואס ס'קאסט פֿינף הונדערט טויזענט דאלער, א גרויסע באס, א קאוטש, חיים פריינד, א קאוטש, און טאמער איז דא א קליינער לאך אינעם רעדל פארט נישט דער באס, איי דער דזשענערעיטאר ארבעט און די פיסטענס ארבעטן, אלעס קען ארבעטן, די עירקאנדישענער קען אויך ארבעטן אבער די באס וועט נישט פארן, פארוואס? ווייל דו מוזט דאך אויסלערנען א זאך, א מענטש קען האבן א גאנצן באס און א קליינע דזשוק עט הרג'נען דעם באס, די זעלבע אויך ער קען זיין א בעל חסד א בעל גבורה א בעל תפארת ער קען אלעס טוהן, נאר איין פראבלעם איז דא, טאמער איז ער, פארכאפט אין זנות, ער האט א לאנגע ערווה וויטש איז אנקאנטראלעבעל, ס'דא אסאך אזאלכע מענטשען, דעמאלטס איז עס א סיריעס פראבלעם, יעצט קומסטו יעצט זאגן אז ווייל ער איז א בעל חסד האט ער עס נישט געטוהן, ס'איז נארישקייט, נאכדעם איז דא נאך א זאך, דו זאגסט דו קענסט אים שוין פאר יארן, דו קענסט זאגן אז דו האסט אים געזעהן מזנה זיין, דו קענסט נישט זאגן כ'האב אים נישט געזעהן מזנה זיין וועגן דעם האט ער נישט מזנה געווען ווייל לא ראינו אינה ראיה, אוודאי ער העט זיך נישט אויפעפענען די ערווה אין פראנט פון דיר, אזא בהמה איז ער נאכנישט. נישט ברוך מרדכי פלעגט אין פאבליק פאר אפאר מענטשן זיך עפענען די מעשה, אבער העי, נישט יעדער איז אזא חזיר. יעצט, איך ווייס נישט וואסערא פראבלעמען דו האסט מיט דזשעי סי דאבעליו. ווען נישט דזשעי סי דאבעליו וואלט נישט געווען ווי צו גיין. זיי מאכן א מורא'דיגן גוטן אווערנעס, און די פעקט דעט איטס הערטינג סאמבאדי דעט יו קנאו איטס דזשאסט טו בעד. איטס דזשאסט טו בעד, איטס גאנא הערט, געסט אזוי זאגן, אויף דיר קען מען אויכעט זאגן, און ווער זאגט טאקע דו ביסט נישט קיין חזיר, און איך האב נאכנישט מברר געווען אז ביסט נישט קיין חזיר, געווענטליך ווער ס'נעמט זיך אן פארן חזיר איז א חזיר, סאו רעד נישט אזוי גרויס און ברייט, און מ'קען נישט סתם אזוי זאגן אויף יעדן ער האט עס געטון, ס'דא אן אינוועסטיגעישן, ס'דא ווען ס'קומט איינער צוויי און דריי איך הער דא האלט מען שוין ביים דריטן, איך האב שוין גערעדט מיט איינעם וואס ער זאגט אז צען יאר צוריק האט מען אים מאלעסטעט, כ'האב גערעדט מיט א צווייטן וואס ער זאגט דאס הייסט ער האט מיר געזאגט אין בארא פארק אז איך בין אויך א וויקטים פון אים, סאו לעט לעטס סטאפ די נאנסענס, סטאפ די גארבידזש. יעצט דו זאגסט אז צו א בית דין פון ממונות דארף מען דריי און פון נפשות דארף מען א בית דין פון דריי און צוואנציג, איך וויל פרעגן, יעדן פאשקוויל וואס די רבנים געבן ארויס אויף מענטשן, למשל זיי האבן אויף מיר ארויסגעגעבן א פאשקוויל, זיי האבן אויף ר' מעכל לעבאוויטש ארויסגעגעבן פאשקווילן, יעדן פאשקוויל האמיר געהאט מער ווי א בית דין פון דרײַ און צוואַנציק און ס'איז אלץ געווען שקר און בלאף מיסודו. ר' מעכל איז יעצט אריינגעפאלן אין אן אנדערן פראבלעם ווייל ער האט נישט געוואטשט זיינע עסעטס. אבער למעשה דאס אלעס וואס מ'האט געזאגט אויף אים דעמאלטס איז געווען שקר מיסודו. איז וויל איך דיך פרעגן א קשיא, פארוואס זאל איך גלייבן א בית דין פון דרײַ און צוואַנציק? אלעס וואס דו דארפסט טון איז אים שיקן א טשעק, ווייסט כ'על דיר זאגן, זאג פארן רב אז דו'סט גיין זינגען ביי אים אומזינסט אויף די חתונה, געט ער דיר א חתימה וואס דו ווילסט. מיך, וואס האבן זיי געוואלט פון מיר? זיי ווייסן נאך אליין נישט וואס איז מיין חטא געווען, אבער מ'האט. אלע גאסן באשמירט וואכן און חדשים, אין אלע צייטונגען און אין די גאנצע וועלט, און יעדער האט זיך געפרייט, קיינער האט זיך נישט אפגעשטעלט צו זאגן העי וועיט די מינוט, אפשר זאגט דער מענטש עפעס, ס'איז קיינעם נישט אינטערעסאנט געווען, היינט זיצן זיי נעבעך זייער ביטערליך איינגעלייגט, ווייל מען האלט אין איין ארויסקומען אלע רבנים די חזירים, למשל דער לעצטער חזיר חזקל'ע טייטלבוים, א מענטש וואס ער איז יוצא אין סאטמארע בית מדרש די מענטשן מיט תקיעת שופר און מיט אלע אנדערע זאכן, ער איז פון די גרעסטע מנהלים אין שטאט געווען, היינט נוצט מען אים שוין נישט. דער מענטש, פארשטייסטו מיך, קען גיין האבן א שול, און מיך האט מען ארויסגעווארפן, סאו וואס איז ווערט א רב? מ'האט געמאכט די וואך א פראטעסט דא, א גרויסן פראטעסט אין ווילימסבורג, קעגן א מענטש וואס דער מענטש טרייט צו פארקויפן, אסאך יארן וויל ער פארקויפן נעבעך זיין פלאץ, קיינער וויל עס נישט אפקויפן ביינעם, ווייל ס'האט א עפל בוים צו א פרוכט בוים. פארוואס האט די קהילה נישט געמאכט דערפון א פאבליק פלאץ, ווייל דאס העט עטץ נישט טוהן, געלט העט עטץ נישט אויסגעבן פאר אידישקייט, יעדן העט עטץ באגראבן, סאו במילא קום נישט אן מיט בית דין שמעזדין, ס'איז נישט דא קיין בית דין, ס'איז דא יעדער רב איז א קרוק, א שייגעץ, א מניוול, א חזר, א געלט עקסטארשעניסט, ענד דעטס ווער וויר אפטו. ווען א רב זאגט דיר היינט אז א זאך איז כשר איז עס כשר? אז ער זאגט דיר ער געט א הכשר אויף א זאך מיינט ער איז דארט געווען? יו נאו איטס אלל פול אוו בעלאוני, דער באטערער פארט נישט ארום אין זיבן מדינות אין די וועלט מיט א פרייוועט דזשעט יעדע וואך. יעצט ער האט א זוהן וואס דער זוהן איז אן איידעם ביי אן ריכטיגן חזר, ער איז אן איידעם ביי ארטער סאמעט און ער האט נישט קיין קינדער אסאך יארן, איך מיין מען וואלט געדארפט נעמען א מענטש ער זאל אים אויסלערנען אז כדי צו האבן קינדער מוז מען גיין מיט די פרוי אזוי ווי מען וואוינט מיט א פרוי, ווייל מסתמא האט מען אים אויסגעלערנט צו מאכן משכב זכר און ער טוט עס נישט ווי עס דארף צו זיין. טריי אויס, געב אים א לעסן וועסטו זען אז ס'וועט ארבעטן, ווייל דער טאטע זעט אויס איז געווען א חזיר האט ער אים אויסגעלערנט זיין וועג, ארטער סאמעט א צווייטער חזיר האט ער אים אויכעט אויסגעלערנט זיין וועג און דאס איז ביידע משכב זכר און פון דעם קען נישט זיין קיין קינדער, און נאכדעם קומען זיי אלע אן מיטן חפץ חיים. יעדער האלט מיטן, הייבט אן מיטן חפץ חיים, וויל דיר עפעס זאגן, ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן בורגער, ער האט מאלעסטעט זיין זון, א חוץ דעם וואס ברוך מרדכי האט אים אויכעט מאלעסטעט, און דער זון האט עס געזאגט פארן דעטעקטיוו, זיין זון האט געדזשאמפט פונעם זעקסטן פלאר אין בארא פארק לעיני כל הקהל א יעדער האט עס געזען, און מ'האט געסטראשעט די. פרוי, אז מ'עט איר נישט געבן קיין חליצה אויב זי וועט רעדן, און דער שייגעץ בורגער האט אנגעהויבן צו זאגן מיי סאן ענד די חפץ חיים ענד פיפל אר פוטינג אן תפילין, דו שייגעץ וואס דו ביסט, דיין סאן האט מיר און נאך איינעם געזאגט אז דער טאטע האט מיט אים געמאכט משכב זכר, און ער האט אפילו געזאגט דו האסט דא א שטיף טאכטער, כווייס נישט וויאזוי זי איז א שטיף טאכטער, און זי איז אויך א וויקטעם. סאו איך ווייס נישט וואס דו ווילסט יעצט, וואס האט עס צו טון מיטן חפץ חיים? דער חפץ חיים זאגט ווען איינער איז א רשע מפורסם און ס'איז דא אויף אים א קול דלא פסיק דארף מען חושד זיין, ענד דעטס וואטס העפענינג היער. יעצט כ'האב דיר געוואלט זאגן, איך האלט אז דו זאלסט גיין צו די זאך דא, זיי זוכן דיך יעצט חתימות אז חזקל טייטלבוים האט אויך גארנישט געטון, כ'האלט אז דו זאלסט שוין צושרייבן נאך א טייטלבוים. אהרן טייטלבוים מיט חזקל טייטלבוים שרייבטס ארויס ס'איז אלעס שקר, איי ס'איז אויף נחום ראזענבערג'ס האטליין צו אהרן טייטלבוים איז אויף די דזשעי סי דאבעליו ס'אלץ שקר, געטס ארויס א בריוו אז ס'איז שקר נאר לאטס ענק באצאלן א גוטע פרייז, און יעצט וויל איך דיך פרעגן נאך א זאך, דו זאגסט אז דו קענסט דעם. אהרן טייטלבוים א לאנגע צייט, איך וויל דיר זאגן, איך קען חזקאל טייטלבוים א לאנגע צייט, כ'האב נישט געוויסט ער איז אזא מנוול א חזיר, איך האב געקענט זלמן לייב פיליפס פולאפס נאך אין די ישיבה האט ער ארום גע'חזיר'ט מיט חזקאל'ס ברודער, דער וואס איז נעבעך יעצט געשטארבן, און קיינער וואלט נישט געגלייבט אז זיי האבן ארום גע'חזיר'ט. דער חזקאל'ס ברודער האט געהאט די שענסטע שול אין ראס סטריט, מ'האט נישט געטארט דארט רעדן ביים דאווענען, שטעל דיר פאר וואסערע א צדיק ער איז געווען, איך אדמייער אים, איך האב געבעטן רשות צו קומען דאווענען ביי אים ווייל איך קען מיך אויך איינהאלטן פון נישט צו רעדן ביים דאווענען, זאגט ער דו קענסט נישט ווייל דו ביסט אין חרם, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, לצים וואס איר זענט. וואס איז געווען מיט דעם עזרא שיינבערג א חשובער רב ער איז געווען א בעל מקובל, ער האט אנגעקוקט א מענטש האט ער אים געזאגט זיין מזל מיט אלעם, און ער איז אין תפיסה, און ער איז שוין מודה אין תפיסה אז ס'איז אמת, קודם האט ער געלייקנט יעצט איז ער מודה, נאר ער טענה'ט תשובה העלפט, ער זיצט און לערנט יעדן טאג א גאנצן טאג שערי תשובה לרבינו יונה, ער דארף אבער וויסן איין זאך, די שאלה איז צו דער שופט וועט דאס אננעמען דעם רבינו יונה? ער ער טרייט תשובה צו טון. און וואס איז מיט זישע כץ? א חזיר האט גע'חזיר'ט אזויפיל קינדער אין קעמפ, אלע זאגן היינט אז ס'איז אמת, מ'האט שוין נישט קיין מורא, סא אונז האמער א פראבלעם מיט רבנים? וואס איז מיט מענדעלע טייטלבוים אהרן'ס זון דעם חזיר? און וואס איז מיט זיין שוואגער שמעון זאב מייזעלס? ער האט געוואלט פארפירן אן אשת איש און ווער ווייסט וואס ער האט שוין געטון ביז דעמאלטס און נאך דעמאלטס. יעצט דער אמת איז איך הער אז דער ער האט היינט א שידוך געטון דער אהרן טייטלבוים פונקט ווי די פאר די חזירים גייט עס מיט מזל ברוך מרדכי ווען מ'האט אים איינגעזעצט האט ער גראד א שידוך געטון. יעצט וויל איך דיר זאגן א בדחן האב איך פאר דיר דעם שווארץ ער וועט דיר קומען בדחנ'ן און נאך דעם האב איך דער קלאסנער ער וועט קומען דארט זיין דער מסדר קידושין און נישט נאר דאס ער קען זיין א מוהל אויך ווען ס'וועט קומען די צייט. און נאכדעם איז דא איינער משה טערנער, טרונער, טערנער, טורנער, ער האט געארבעט דארטן יארן לאנג ביי די OU, ער איז געווען דער הויפט משגיח, דער פאלאק, דער וויזשניצער וואס האט געזינדיגט, ער האט געזאגט פאר א צייטונג שרייבער, זי האט אים געוואלט אינטערוויוען, האט ער איר געזאגט, זאלסט וויסן, איך בין א וויקטעם פון טורנער. א פינף און זעכציק יעריגער איד לויפט נאך נאך פערצן יעריגע מיידלעך, ער קען נאכנישט ארויסקריכן פון זיין. צעבראכענעם צעקוועטשטן נשמה וואס מ'האט מיט אים געטון אז מ'האט אים מאלעסטעד און יעצט א פראבלעם אז דזשעי סי דאבעליו זאגט קאם היער קאם היער העי וועיט א מינוט דזשעי סי דאבעליו האט איינגעזעצט אפאר מענטשן חזירים איז דא הונדערט מאל מער אבוויעסלי כאפן זיי נאכנישט יעדן סאו פארוואס זאלן זיי זוכן מענטשן וואס איז בכלל נישט אמת ס'פעלט אונז נישט גענוג אמת'דיגע קעיסעס איר ווייסט וואס טוט זיך אין די גאס? ס'האט א איד אמאל געזאגט אז אמעריקע איז אזא מין זנות פול מיט זנות, ער זאגט אז סדום ועמורה זענען נאר געווען א תולדה פון א תולדה פון אמעריקע. אונז דארף מיר גיין זוכן פאלשע וויטנעסעס? אר יו קידינג? און גלייב מיר איך האף אז ער פייט ווייל אזוי דארף מען טאקע טון, מען דארף פייטן פאר די רייטס, און איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'גייט ארויס קומען נאך קעיסעס ווייל דערווייל וואס ס'האנדלט זיך שוין ארום די אנדערטהאלבן וואכן איז שוין דא נאך מענטשן וואס זיי זאגן עס אויך. סאו לעט הים קיפ פייטינג, אזוי ווי בורגער, ער האט געפייט און ס'איז ארויס געקומען ער איז א נואף און ער האט דארטן אין די עמודי שיש בויס קווייער ער האט יעדן געטאטשט דארט און זאל עס קענען זיין אן די פראנט פעידזש האסטו אים געמוזט טריעטן מיט סעקס. און כ'וויל אייך זאגן נאך א זאך, טוטס נישט אנדערעסטימעיטן די אלע פראפעשענעלס, די אלע וואס זיי טוען אין דעם יארן ווייסן וואס זיי טוען, זיי גייען אין סקול און זענען רובם ככולם זענען זיי אליינס וויקטימס, ענד דעי נאו האו טו ליסן טו א צובראכענע נשמה. איך בין געווען אמאל אינוואלווד אין ארויסצואווארפן חזריה ראזענבוים פון א מוסד, זאל מען אריינגיין אלס מלמד, האבן די מוסד געזאגט זיי ווילן אינטערוויוען די קינדער, זיי גלייבן מיר נישט, זאג איך אים פיין, זיי האבן געוואלט איך זאל ברענגען די קינדער אויף בארא פארק האב איך געזאגט דאס טו איך נישט, ווילסט קום ביי מיר אין שטוב ווען מיין ווען מ'איז אינדערהיים דא מיין בני בית, איך וויל אז דו זאלסט זעהן, דאס ערשטע קינד האט אנגעהויבן צו רעדן, הערסט? ער האט אזוי געוויינט ער האט זיך דערשטיקט, איך האב געמיינט איך דארף רופן די הצלה, און דער מנהל איז אזוי קלוג געווען, כ'האב איך געב אים ביזן היינטיגן טאג קרעדיט, כ'האב אים שוין צען מאל געטראפן און געזאגט, כ'געב דיר אזויפיל קרעדיט אז דו האסט אפילו נישט געווארט ער זאל ענדיגן, יו פיקד יורסעלף אפ, יו וואלקד אוט און האסט געזאגט כ'האב שוין אלעס געהערט שכוח, און האסט אפילו נישט געוואלט דאס צווייטע קינד זאל רעדן, דו ווייסט וואסערע פעין ס'איז דא אין די קינדער? יו וואד בעליוו וואכן קען מען נאכדעם נישט שלאפן. און ער גיט זיך א זעץ אראפ פאר די קעמערע און ער זאגט יא דעי דואינג יא דער אינטערוויו דעי סעי יו אר הערט וויל העלפ יו איך וויל דיר עפעס זאגן כ'האב א כלל ביז יעצט בין איך נאכנישט געווען ראנג און דער כלל איז ווער ס'נעמט זיך אן פאר א חזיר איז אליין א חזיר איך וואלט נאכנישט געלייגט א טויזענטער א וועט צו דו ביזט נישט קיין חזיר און שכוח פארן אננעמען זיך פארן חזיר וועגן דעם זעט אויס אונזער קאמיוניטי אזוי. איצעלע פימפ, קענסט אים אויך געבן א חתימה, קענסט צאמשטעלן אַכט און דרײַסיק רבנים, זיי אים געבן געלט, ער האט אסאך געלט הער איך, ער האט אויך אן ארקעסטרע פון איך ווייס אפילו צוואַנציק דרייסיק פערציג שפילערס, קען קאסטן הונדערט טויזנט דאלער א נאכט, איצעלע פימפ, טריי צו מאכן דא אפאר טאלער די שייגעץ די לאו לייף. יעצט איך וויל דיר נאך א זאך זאגן, דו קענסט האבן די לאנדסבערגער זאל לערנען חתן כלה לעסענס אויכעט, האסט יעצט א שידוך געטוהן, אפשר וויל די כלה לערנען ביים לאנדסבערגער, און קענסט נעמען דוד שיען פארן פעטאגרעפער. ס'וועט זיין א מורא'דיגע סעט אפ, wow! און איך זאג נאכאמאל, ער דרייט זיך אין באבוב, איך האלט אז באבוב דארף נעמען דעי אלע גביית עדות, זאלן עס זיי נעמען זייער ערנסט, און זאלן מאכן זיכער אז ער האט נישט קיין דריסת הרגל אין באבוב. אזוי ווי איך האב נישט קיין דריסת הרגל אין הונדערט פינף און פֿערציק שילן אין ווילימסבורג טאר ער נישט האבן קיין דריסת הרגל אין קיין איין שיל אין בארא פארק ענד דאונט אנדערעסטימעיט דיס ביקאוז דיס איז ביג ביג בעד ניוז ספעשעלי ווען ער באלאנגט נישט אויף באבוב פארוואס זאל מען ליידן פון אים עניוועי איך מיין איך האב קלעריפייד די זאך און איך האב הנאה אז ער פייט ווייל ווי מער ער פייט גייט ווערן דער מצב ארגער. יעצט עטס האטס אלע געהערט שוין וואס נחום ראזענבערג זאגט מיט זיינע ידידים זאגן מיט שלמה דאסקאל זאגט. יעצט וויל איך אז ס'איז דער בעל דבר אליינס דער וואס איז געווען אינוואלווד אים צו עקספאוזן, דאס איז דער פירער פון דזשעי סי דאבעליו, ער הייסט מאיר סיוואלד, וואס ער ארבעט געטריי מיט לייב און לעבן, און הערטס אויס וואס ער האט אויך צו זאגן, מ'טאר דאך נישט אויסהערן נאר איין זייט. די רבנים האבן אויסגעהערט איין זייט האבן זיי מיך געלייגט אין חרם, ווען זיי וואלטן אויסגעהערט ווען מיין זייט וואלטן זיך זיי זיך אליינס געלייגט אין חרם פאר די אלע שמוץ וואס זיי האבן אפגעטון אלע יארן, עניוועי אונז האמיר גערעדט מיט דעם מאיר סיוואלד און מאיר סיוואלד האט געזאגט אז אזוי ווי דער אהרן טייטלבוים האט זיך אנגעטשעפעט א צרעת ממארת א קראנקע קרעץ האט זיך אנגעטשעפעט אין באבוב, ער איז קיינמאל קיין באבובער נישט געווען און ממילא וויל מען אים זעהן ארויס פון דארט, סיוואלד געזאגט איך בין מסכים צו קומען צום באבובער רב מיט די אלע עווידענס ער אליינס זאל אויסהערן פונקטליך וואס דא גייט פאר. דאס מיינט אז ער האלט ביים ברענגען אלע קינדער צום באבובער רב ער זאל הערן וואסער א חזיר ס'האט זיך אריינגערוקט אין באבוב נישט וועלנדיג.

וואס ס'טוט מיר מורא'דיג מורא'דיג וויי איז, דער טייטלבוים האט א פירסט קאזין, און דער שייגעץ האט מיר געזאגט איך זאל אין מיין באנגעלאו נישט קומען דאווענען, איך זאל נישט ארויסקומען אויף זוממער, און איך זאל נישט קומען צו זיין בית מדרש וואס דאס געהערט מיין פונקט ווי זיין, ווייל ער ברענגט די ספר תורה פון סאטמאר און איך בין אין חרם. איר הערט ווערטער? און יעצט ווייזט זיך אויס אז דער טייטלבוים וואס איז דעם ראש הקהל ווידער'ס איידעם איז א פעדעפייל, ס'איז נישט דא כמעט אין די שטאט אזא חזיר, ס'איז דא יעצט אן אינגערמאן האט חתונה געהאט ער איז א וויקטעם פון אים, ער וויינט צו מיר, ער האט אים אפגעהארגעט, ער געווען א טאהשער בחור, ער געפארן אויף טאהש זינדיגן אבער געפארן צום רעבן צום טאהשער רעבן, כ'האב געהערט שבת ער האט געגעסן אין גארטן, טאר דאך נישט עסן אין גארטן איז ער דאך עם הארץ. ער געגעסן אין גארטן האט ער געזינגען דעם טאהשער כל מקדש שביעי י י י י און נאכדעם ווייסט וואס נאך ער האט געזינגען? ער האט געזינגען אהבה רבה אהבתנו ה' אלוקינו וואט ע דזשאוק ער גייט מיר זאגן איך זאל נישט קומען? הע יעצט נעמט זיך אן דער דאסקאל דער זינגער אז ער איז גאר א צדיק און נעמט זיך אן פאר זיינס א פירסט קאזין. רבותי, אה, ברוך השם אז דער עולם פארשטייט אז דאס איז אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. די חברה רעדן שוין שטאטס מיר, אז עטס האטס ענק אויסגעלערנט ביי מיר, וויל איך ענק זאגן, איי טעיק מייסעלף א לאט אוו פרייד, ווייל איך צאל א ביטערע פרייז, באט איים ווערי העפי, ברוך השם. יעצט דאס וואס דו זאגסט אז מען קען אויף יעדן אנלייגן א מעשה ס'איז טאקע אמת, אבער ס'מוז זיין א וועג ווי אזוי מען זאל אנלייגן, מען קען נישט סתם אזוי אין די וועלט אנלייגן אויף איינעם ער דרייט זיך צופיל אין מקווה, צו ער גייט נעמען בחורים פאר היטשעס, אה איז דא א ריזן עס צו זאגן. יעצט איך וויל דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך וואס אונז געפינען מיר פאריגע וואך אין די פרשה, קודם איז געפינען מיר דער סקווערער רבי, איז אזוי ווי אבימלך, ס'אמאל געשטאנען צעטלעך אין ירושלים און ער האט צוגענומען עפעס א פרוי, דער מערמעלשטיין איז געשטאנען ער איז אזוי ווי אבימלך, אבימלך איז אבי מלך, איך וויל קעניגן, איז א רשע ווי אבימלך, ער האט אויך געזאגט אזוי ווי אבימלך זאגט, אין קפיטל כ פסוק ה זאגט ער אזוי, הלא הוא אמר לי אחותי היא והיא גם היא אמרה אחי הוא, בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת, דאס איז דער טשערנאבלער שייגעץ שטיק. איך ווייס נישט. און דער אמת איז, וואס איז מען טאקע ברוגז? האט ער טאקע נישט געוואוסט, צו האט ער יא געוואוסט? דער אמת עס ווערט געברענגט אין בראשית כ אין פסוק ו' ויאמר אליו האלקים בחלום גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת, ממילא ואחסוך גם אנכי אותך, מחטו לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. קומט אויס אז דער אייבערשטער האט אים נישט געלאזט אנרירן, ביי פרעה שטייט אויך אזוי, ער האט זי געוואלט אנרירן האט ער געכאפט מכות. יעצט וואס זאגט רש"י, ידעתי כי בתם לבבך, אמת שלא דימית מתחילה לחטוא, לכתחילה האסטו נישט געוואלט זינדיגן, אבל נקיון כפיים אין כאן, הערטס וואס רש"י זאגט דא, עס איז נישט קיין נקיון כפיים. איז דא דא רש"י איז אין פארענטעסיס ארומגערינגלט הדא אמרה משמוש ידים יש כאן. מ'האט געפאטשקעט, מ'האט ארומגעפאטשקעט, יעצט לכאורה קומט דאך אויס אז מ'האט געפאטשקעט מיט שרה, מ'האט טאקע נישט געוואוינט מיט איר, אבער לויט די רש"י קומט אויס אז מ'האט געפאטשקעט מיט איר, אזוי זאגט רש"י, איז די תירוץ איז ניין, אין פסוק שטייט דאך דאך על כן לא נתתיך לנגוע אליה, כ'האב דיך דאך נישט געלאזט אנרירן, נו וואס הייסט געפאטשקעט? דאס הייסט געפאטשקעט, קומט עפעס א פרוי, קומט פון אן אנדער לאנד, קומט צו דיר אריין, ער פארט ארום, און ער איז צווישן קדש און צווישן שור, ער באזעצט זיך אין גרר, ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא, וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה, וואס דו חזיר וואס, דערווייל ס'איז א שוועסטער, ווילסטו שוין מיט איר וואוינען, און ווייסט נישט פון וואו אברהם איז, אן ארעמע שנארער, פון וואו קומט ער. וואסערע משפחה האט ער? דאס הייסט מישמוש ידיים יש כאן, ס'איז געווען א חזערייקע, דאס איז די פשט אין רש"י, דאס איז פשטות פשט, אויב נישט איז דאך שווער צו פארשטיין, אין פסוק שטייט על כן לא נתתיך לנגוע אליה, איז דאס זאל איך דיך אויסלערנען, דו ווילסט יעצט זאגן מען קען אויף יעדן זאגן? יא, אויב ס'איז דא מישמוש ידיים קען מען אויף יעדן זאגן, אז מען זעט אז א מוזישן קומט ארויס אונטן פון א חתונה האל ווי קיינער איז נישט דא, צו ער קומט ארויס פון א טוילעט צו כדומה, יא, דאס הייסט מישמוש ידיים, ס'דא געפאטשקעט מיט די הענט. יעצט עסט פארשטיין נאך א זאך, וואסערא שייכות האט די הפטורה פון גיחזי, וואסערא שייכות האט עס מיט דא פון די פרשה פון וירא? יעצט פשטות איז ווייל מען האט צוגעזאגט א קינד און ס'איז געבוירן, און דא איז אויך דא די פרשה פון שרה'ן זי האט נישט געהאט קיין קינד. מען קען זאגן נאך אסאך טיפער, גיחזי זאגט די גמרא מסכת ברכות, זי האט געזאגט איש אלוקים קדוש עובר האט זי געזאגט אויף אלישע, זאגט די גמרא אבער גיחזי איז נישט געווען אן איש אלוקים קדוש פארוואס ווייל ער האט געטאטשט בהוד יפיה שטעל דיר פאר ער האט גענומען די די שונמית האט איר אנגעטאטשט סרול הגר המצרי און גענומען א פרוי וואס האט געגעבן צו זייגן פאר א קינד האט איר אנגעטאטשט ווען דו קוועטשט אויס די מילך וואלט זי דאך נישט געהאט צו געבן פארן קינד וואלט דאך דאס קינד געקענט שטארבן דו חזיר וואס דו ביסט. און ווי קומסטו אן צו טאטשן פרעמד פלייש? איז א נדה דאורייתא און ס'איז אן אשת איש. איז דאס איז די שייכות מיט די הפטורה? ווייל ער זאגט בניקיון כפי, זאגט אבער רש"י מישמוש ידיים יש כאן, געפאטשקעט האט מען. נישט אנגערירט אבער דאס אויך געפאטשקעט. קומט א איד צו לויפן דארטן א מענטש קומט אריבער די גרעניץ נעמט ער זי גראד אריין אין שטוב אפשר וויל זי נישט זיין דיין ווייב איז למעשה איז ביי גיחזי איז אויך אזוי געווען. גיחזי איז געגאנגען מיט אלישע און אלישע איז געווען אן איש אלוקים קדוש, אבער גיחזי האט געהאט די קראנקהייט ער האט געטאטשט. עניוועיס, כ'וויל דיר נאר זאגן, הייב אן צו לעבן אויף די וועלט ווי א מענטש, וועט מען דאך נישט חושד זיין, אזוי האב, כ'האב שוין פארציילט די מעשה. ס'איז געקומען א אידענע צום הייליגן סאנזער רב צום דברי חיים, געוויינט אז מ'איז חושד איר מאן ער האט גע'גנב'עט א פערד, האט איר דער רב געזאגט איך האב דאך געבעטן אז מ'זאל אים נישט חושד זיין, פרעגט די פרוי נו וויאזוי קען מען מאכן מ'זאל נישט חושד זיין, זאגט ער זייער פשוט מ'גנב'עט נישט וועט מען נישט חושד זיין. מען טוט נישט זאכן וואס מען דארף נישט, דברים מכוערים, מיאוסע זאכן, וועט מען נישט חושד זיין. גראדע האב איך זייער געוואלט אז ער אליינס דער אהרן טייטלבוים זאל ארויף קומען און זאגן אפאר ווערטער, ווייל דעמאלטס ווען ס'איז געווען די מעשה מיט בורגער איז דער טאטע געקומען זאגן אפאר ווערטער, זאל אהרן ארויף קומען זאגן ס'איז שקר. ער זאל זאגן פארוואס ס'איז שקר. כ'האב באקומען יעצט א טעלעפאן קאל אז אהרן טייטלבוים טוט א שידוך און מאכט תנאים אין די גרויסע זאל, מנורה. זעהט זיך אויס אז דער אייבישטער פירט שידוכים און נישט מענטשן, ווייל קוק אהער, ער טוט יעצט א שידוך כאטשיג ס'איז דא אזא שלעכטע נאמען אויף אים, און ווי מער ער שלאגט זיך קומט ארויס נאך מענטשן וואס זיי זאגן אז. ס'איז צרות מיט אים. און לאידך גיסא, ברוך מרדכי האט א שידוך געטון ווען מען האט אים אריינגעפירט אין תפיסה צו ווען ער איז ארויסגעקומען דעמאלטס טאג, סאו זעהט זיך אויס אז די אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע וועגן וועגן שידוכים איז א דזשאוק, דער אייבערשטער פירט די שידוכים. פארשטייסט, ס'איז דא דא איינער דער טייטלבוים האט זיך א נאמען געגעבן טייטלבוים ווייל סאטמאר רב הייסט אזוי, און אברהם ווידער האט אים געכאפט, באמת הייסט ער שאשגאס, ער איז א ספרדי, ער קומט ערגעץ פון איראן, פון בבל צו פון ווי. פון איראק. יעצט די מוסדות ווילן נישט אננעמען אונזערע קינדער, שידוכים וויל מען זיך נישט משדך זיין מיט קיינעם, אבער מאלעסטן מעג מען, דער טייטלבוים איז געגאנגען מאלעסטן יעדן איינעם, ס'איז אנבעליוועבל. סאו דארף מען זיין קאנווינסד אז דער אייבערשטער טוט שידוכים פאר די מענטשן, קיינער קיינער טוט גארנישט. יעצט וועל איך זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'געווען א קעיס פון נחמי' און ס'איז צוריק ארויפגעקומען, דער עולם זאגט אין צען וואכן גייט ער ארויס, ס'איז געווען אן ארגומענט אין קאורט צו מ'זאל בכלל אננעמען זיין אפיעל צו נישט, ס'מוז האבן א ריזען, א גראונד. איז למעשה האט דער דזשאדזש געזאגט ער וועט ענטפערן אין זעכציג טאג, ווייל מ'ארבעט דאך נישט יעדן טאג, ס'איז דא שבת און זונטאג, ס'איז דא בערך א חודש מ'זאל ענטפערן, האט ער געזאגט ער וועט ענטפערן אין זעכציג טאג. יעצט ער קען ענטפערן אז ער נעמט אינגאנצן נישט אן דעם אפיעל, קען מען ספענדן נאך א מיליאן דאלער און טראכטן אן אנדערן גימיק וויאזוי מ'זאל אריינגעבן אן אפיעל, און ער קען ענטפערן ער נעמט עס אן. דאס מיינט נאכנישט ער גייט ארויס און ס'איז נישט זעכציג טאג ס'איז נאך אפאר מיליאן דאלער און א יאר צוויי וואטש און זי וואס דא גייט זיין סאו פרייטס ענק נאכנישט אזוי און דער אמת איז נחמי' איז א גרויס רחמנות ער האט דאך איר בועל געווען אלס מיידל פון צוועלף זי האט נאכנישט געהאט קיין וסת דאס מיידל האט געזאגט ער האט איר געפרעגט צו זי איז שוין טמא טומאת נידה ס'הייסט אויב זעהט אויס אז מ'הייבט אן פאר די צוועלף איז אפילו ס'ווערט שוין נאכדעם א נידה איז שוין נישט קיין פראבלעם פארשטייסט וויאזוי דאס לצנות גייט דא ביי אונז אין קאמיוניטי. ניין ניין, איטס גאנא סטאפ. און איטס אן די רייט דירעקשאן טו סטאפ, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם אז ס'איז געווארן לעצטנס א סטראשעריי, שלמה דאסקאל האט געסטראשעט סיוואלד, דא איז דא א טעלעפאן ריקארדינג, און כ'וויל קודם דער עולם זאל עס אויסהערן, און נאכדעם ווען עטס וועט עס אויסהערן, וועט עטס הערן וואס איך האב אויף דעם צו רעגירן. עז אוו נאו יו אר די לאועסט אוו די לאועסט פיפעל אין די ווארלד, ענד משיח איז נאט העיר ביקאוז אוו יו. לעט מי טעל יו סאמטינג, דעטס וואט איי האלד, וויר אלל דיפרענט.

וויסן. רבותי, איך האב געוואלט זאגן, באמת האב איך שוין געמאכט מיין שיעור די וואך, אויף דריי שיעורים, און כ'האב שוין געקלערט ענק צו לאזן במנוחה, נאר ראה מעשה ונזכר הלכה, ס'איז געשען דא א מעשה אזוי, ס'איז דא איינער שלמה דאסקאל וואס ער איז א זינגער, און ער נעמט זיך אן פאר דעם חזר טייטלבוים, ארי בארי באקסער, אויבן וואוינט די דאקטער, אונטן וואוינט די קי, געדענקסט דעם ארי בארי באקסער? עניוועי, ארי טייטלבוים, ער נעמט זיך פארן אן. יעצט, ביז ווילאנג ער האט נאר געזאגט, ער האט געמאכט חוזק פון די אלע צובראכענע קינדער וואס מ'האט זיי נעבעך מאלעסטעד, ער האט נאר געזאגט איט קען העפען טו יו ענד טו עוועריבאדי מ'זאל טשעפען און זאגן ליגנט, האב איך ווי מ'זאגט רעגירט נארמאל, פארוואס? ווייל, ליסען, ס'איז ווי מ'זאגט ס'איז היז ווארד עגענסט אווער ווארד. יעצט אז ער האט שוין אנגעהויבן צו סטראשען אז ער עט גיין זאגן פאר אלע מענטשן זינגערס אז מען זאל מאכן חוזק פון JCW אזוי ווי מען האט געמאכט חוזק פון ליפא שמעלצער איז קודם כל זעה איך שוין אז ס'טוט וויי און צווייטענס דאס וואס כ'האב געזאגט נעכטן אין טירי אז וויבאלד איך זעה אז ער נעמט זיך אזוי שטארק אן פאר דעם ארי טייטלבוים אז דער דאסקאל נעמט זיך אן פאר ארי טייטלבוים בין איך שוין נישט זיכער אז שלומי דאסקאל איז נישט קיין טשיילד מאלעסטער ווייל אונז האמיר אן אייראן רול וואס האט נאך נישט געסטרייקט ראנג ווער ס'נעמט זיך אן פארן חזר דער איז א חזר פונקט ווי ער. מילא דער ארי טייטלבוים דארף זיך אננעמען פאר זיך ווייל ער איז דאך דער וועם מ'עקיוזט אבער ווי קומסטו די שלומי דאסקאל אריין אין דעם געשעפט? דאס פארשטיי איך נישט. סאו איך בין שוין חושד אז דו ביסט אויכעט א טשיילד מאלעסטער. יעצט לאמיר עס צעלייגן די זאך. ביי אונז איז געווען זעכציג זיבעציג יאר הפקר פעטרישקע, פארקערט וויפיל מער קינדער מ'האט געכאפט איז געווען נאך א מצוה. ברוך מרדכי פלעגט אריינקומען, שטעל דיר פאר, דער חזר פלעגט אריינקומען אין מונקאטש אין שטינקאטשער בית מדרש און זאגן, wow היינט האב איך געכאפט אזא העכטל, א בחור נעבעך מיט א מיט א גרויסע קילה וואס האט זיך פון אים געלאזט. אזא מניוול, איטס אנבעליוועבל. ס'איז גאר געווען א פרייד ווער ס'האט געקענט כאפן נאך אפאר קינדער, און דארט איז געזעסן ראשונים, תחתיים, און שניים, און שלישים, אויף יעדן שטאק אן אנדערע חזר. יעצט, מ'האט געקענט טון וואס מ'האט געוואלט. איז געקומען נחום ראזענבערג און האט עס געטרייט אפצושטעלן, און ער האט געזאגט דרשות צו מאכן אן אווערנעס. פיין. JCW האט עס אויסגעהערט און ער אליינס, מיסטער סיוואלד, איז אויכעט נעבעך א וויקטעם פון לעבאוויטשער מלמדים. אנשטאט זיי זאלן ארויספאלן פון סיסטעם האב איך יעדן געזאגט עטס זענטס די וואס עטס קענטס פייטן דעם סיסטעם. די עף בי איי ווען זיי נעמען קרוקס ווער ס'קען איינברעכן לאמיר זאגן אין בענקס צו ווער ס'קען מאכן סייבער אטעקס נעמען זיי די חברה וואס זענען די גרעסטע פארברעכער און זיי זאגן קוק יעצט זאלסטו ארבעטן פאר אונז און דו זיי א מענטש ביקאוז די חברה נאו וואט דעי'ר דואינג.

ווייל זיי האבן געוואלט הרג'ענען די אידישע קינדער, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון, און וואס האבן זיי געטון, די קינד, מען האט דאך באהאלטן די קינדער אין דארט ווי מען האט געוואוינט, האבן זיי מיטגעברענגט מצרישע קינדער, און די מצרישע קינדער האבן אנגעהויבן צו וויינען, מען האט זיי געשלאגן זאלן וויינען, און ווען א קינד הערט אז אן אנדער קינד וויינט, וויינט ער מיט, דאס איז די טבע, אין דעם א יעדע מאמע עט דיר זאגן, ווען איין קינד נעמט זיך וויינען ס'ברויך א באטי אינמיטן די נאכט, אלל אוו א סאדען יעדער איז אויף. עניוועי, דאס איז די וועג וויאזוי ס'גייט. איז יעצט אז מ'איז ארויסגעקומען עמטליך קעגן ארי, קומט שוין יעדער ארויס, מי טו, מי טו, מי טו, מי טו, ס'האלטן שוין אין איין קומען נאך און נאך מענטשן, און ווי מער ס'קומען מענטשן און ער שלאגט זיך, אלס מער א גרויסע בהמה איז ער, ווייל יו קענט פייט סיטי האל, וועסט נישט זאגן אז יעדער איז א ליגנער. ווען ס'איז געווען דער באדענהיימער דער מעשה פון מאנסי, הער איך אויכעט אז דער טעם פארוואס ער האט געמוזט פליעדן גילטי איז ווייל ס'איז געקומען שוין נאך א וויטנעס. און ביי די וועי, מען האט אים די וואך געסענטענסד אויף דריי יאר פראבעישאן, שטעל דיר פאר א מענטש באדענהיים, א חזיר, א מנוול, געפירט א סקול, און ס'איז דא קעגן אים סיריעס אלעגעישאנס, האט מען אים געגעבן דריי יאר פראבעישאן, און זוגיבי דער וואס האט עס אים געגעבן, ער איז געלאפן די וואך און ער האט געווינען מסתם פארוואס ער האט נישט געהאט אפילו קיין אפאונענט ער האט נישט געהאט קיין צד שכנגדו סאו די רבנים האבן געוואלט אריינפירן כלל ישראל אין אזא טינופת יעצט ליגט עטס אלע אין טינופת שלאגטס ענק נישט מיט מיר גייט שלאגטס ענק מיט מאטעלע מיטן באטעלע און מיט דעם ישראל האגער המצרי און גייטס נעמטס אהער אברהם יענקל הארוויץ דעם מעליצער דזשיקובער רבי'ן און נעמטס אהער די אלע רבנים און זאגטס אתם המיתם את עם ה'. איך בין געווען אמאל אין ניו דזשערסי אין א קעיס ווען ס'איז געווען דער יוסף קאלקא און ס'איז געווען זיין ווארט קעגן דעם קינד'ס ווארט, איז די מעשה איז אזוי געווען, ס'איז געווען א הירינג מיטוואך, ס'איז געווען א הירינג דאנערשטאג, פרייטאג איז דער קאורט צוגעשפארט, זעט אויס וועגן שבת, ווייל דער עולם דארף קומען פון ווייט אוועק, ס'האט זיך געדארפט אנהייבן מאנטאג דער אנדערע קאורט, מאנטאג אינדערפרי איז געווען נאך צוויי אנדערע וויטנעסעס דארטן, איז במילא האט ער אליינס געכאפט. די פיש פאר די נעץ און ער האט געפליעד גילטי מען זאל אים געבן א בעסערן דיעל ווייל ווען אלע קומען ווען פאראויס וואלט מען אים פון דארט ארויסגעפירט אין קבר אריין און אזוי האט ער באקומען עפעס דרייצן א האלב יאר פאר גוד ביהעיוויער האט ער מסתמא נאר דארפן סערוון צוויי דריטל וואטעווער איט איז ס'איז שוין נישט קיין חילוק ער איז א שברי כלי דאס איז א קאמאן זאך ווען איינער קומט ארויס אויף איינעם קומען ארויס אלע וויקטימס די צעווייטיגטע די צעבלוטיגטע. סאו במילא זאל דיר נישט זיין קיין ווינדער אז מען קומט נאך און נאך און נאך און נאך. און ס'זאל דיר נישט זיין קיין ווינדער אז קיינער האט נישט גערעדט ביז יעצט, ווייל ביז יעצט איז געווען מותר לכתחילה, און דער וואס האט גערעדט, צו דעם האט מען געזאגט דו ביסט גאר דער מנוול. יעצט, ביז ווילאנג מען האט זיך געשלאגן נארמאל צו ס'איז יא אמת צו נישט איז איין זאך, יעצט אז שלומי דאסקאל קומט אן, און ער נעמט זיך אן פארן שפילער וואס ער הייסט, אהרן טייטלבוים האב איך שוין מורא אז ס'איז ליידער אמת די פאלעסי, ס'מוז זיין אז ער איז אויכעט א חזיר. יעצט, ער איז געגאנגען און ער האט געסטראשעט, וואס האט ער געסטראשעט? אז מ'וועט נעמען אלע זינגערס, מ'וועט זיי צאמשטעלן און מ'וועט מאכן חוזק אזוי ווי מ'האט געמאכט פון ליפא'ן חוזק. יעצט לאמיר גיין צו צעלייגן די זאך. ליפא. איז נישט קיין חוזק, ליפא איז איינע פון די סעלעבריטיס אין די אידישע וועלט, און ער איז א מיליאנער, און ס'פעלט אים נישט קיין כבוד און ס'פעלט אים נישט קיין געלט, דו מיינסט ווייל ער וואוינט נישט אין סקווער איז ער א חוזק? פונקט ווי סאטמאר האט זיך איינגערעדט אז זיי מיך ארויסווארפן פון ווילימסבורג וועל איך בלייבן עפעס א סאניטעישן מען ערגעץ אין טשיקאגא, נעה, איטס נאט גאנא העפן אם ירצה השם. סאו בקיצור, עסט מאכן חוזק פון אים, וואס וועט זיין מיט דעם חוזק מאכן? וואס פעלט פאר ליפען? זאג מיר וואס פעלט פאר ליפען? כבוד? געלט? וואס פעלט אים? נישט וואס איך האלט פון זיינע דרכים, אבער וואס פעלט אים? יעצט לאמיר גיין ווייטער. דו ווייסט אז ס'דא אזא זאך וואס דאס הייסט א לאו-סוט? פארוואס קען מען נישט סוען אים? וואס דארפסטו אים סטראשענען מיט מעשות אז דו עסט אים מאכן חוזק פון אים? דו קענסט דאך אים מאכן א לאו-סוט. אלא מאי האט ער גענוג עווידענס זיך צו בעקן, ווען איך לייג איינעם ארויף אויף מיין האטליין האב איך אויך גענוג עווידענס מיך צו בעקן. און נאכדעם דו זאגסט אז מ'וועט מאכן חוזק פון אים, אזוי ווי ליפא שמעלצער. לאמיר דיר מסביר זיין, ליפא דארף האבן דעם דעת הקהל, ער דארף נישט דעם דעת הקהל, ער קען ארבעטן קעגן דעם דעת הקהל, קוק מיך אן, איך פיהר דא א מערכה מיט אלע חזירים, קעגן דעם דעת הקהל, קעגן דעם דעת הציבור, קעגן דעם דעת פון די חזירים, קעגן דעם דעת פון די אונטערגעקויפטע רבנים, וואס פעלט מיר עפעס? כ'מיין, לעטס בי ריעליסטיק, איז במילא די זאגן פאר סיוואלדן אויך די זעלבע, דו וואס איז צו מאכן חוזק פון אים? וואס איז צו מאכן חוזק? זיי פארן ארום זאגן דרשות, זיי מאכן אן אווערנעס, און אויסער דעם האבן זיי ריזיגע רעדנערס, און יעדעס מאל שטעלן זיי ארויף נעבעך נאך א וויקטעם, סאו וואס גייסטו מאכן פון אים חוזק? דעיס געפעלט מיר נישט, די גאנצע סטראשעריי געפעלט מיר נישט. יעצט כ'האב דיר געוואלט זאגן אן עצה, איך האלט אז מ'וואלט געדארפט ארויסלייגן א חרם אויף אים, גיי סטראשען איהם, סטראש איהם אז דו'סט גיין צו די רבנים, מ'וועט ארויסלייגן א חרם אויף מיסטער סיוואלד, פארשטייסט? איך רוף דעם טייטלבוים, דאס איז דאך אמת נישט טייטלבוים, זאל מען זיך אנגעבן טייטלבוים ווייל סאטמאר רבי הייסט אזוי, כ'מיין אזוי, כ'נעם א דיסקלעימער אויף דעם, איך האלט דאך אז ער הייסט שעשגז, ער איז איינער פון די איראנישע צו פון די ספרדישע חברה. יעצט. וועסטו גיין צו די רבנים און זאגן אז מען זאל ארויסלייגן א חרם אויף אים, וואס וועט זיין דער חרם? אז מען זאל נישט אויסהערן צו סיוואלד. יעצט איך האב אבער א קשיא, וויפיל וועט עס העלפן? די רבנים האבן אריינגעלייגט מיליאנען אז מען זאל נישט האבן קיין אינטערנעט, סקולענער רבי האט געזאגט אז קיינער זאל נישט האבן אן אינטערנעט נאר ווער ס'ברויך עס האבן צו די ביזנעס, נו וויל איך פארשטיין וויאזוי איז דאס אז די חברה האבן דעם אינטערנעט? איך זעה דאך דו הערסט אויס דעם אינטערנעט, דו גייסט ארויף אויף JCW. סאו איך פארשטיי נישט, סקולענער רבי מיט די אלע מיליאנען איז טאקע גארנישט ווערט? מילא בי ענד עיטש מוז עס האבן ווייל ער זאגט ס'איז פאר די ביזנעס, אבער צו וואס דארפסטו עס האבן? דאס וואס איך פארשטיי נישט. איך האלט מ'דארף געבן דעם סקולענער רבי'ן אביסל חיזוק, ער איז איין שטיק חוזק געווארן, און אויכעט די אלע רבנים וואס האבן מיטגעארבעט מיט דעם אז מ'טאר נישט האבן אינטערנעט. יעצט, איך האלט נאך א זאך, אז זאלסט ארויסגעבן א קול קורא אויכעט. דאַרפסט אים לייגן אין חרם, זאָלסט אַרויסגעבן אַ קול קורא אַזוי ווי אויף מיר, עטס זענטס אָנגעקומען דאָרטן וואו איר זענטס אָנגעקומען מיט מיר יעצט. איך האַלט איר זאָלטס אויך מאַכן אַ נייעם ניגון, זאָלסט בעטן ליפּע שמעלצער זאָל מאַכן אַ נייעם ניגון וואָס דאָס זאָל זיין קעגן סיוואָלד. דעם טאָן פונעם ניגון זאָל גיין, נעיאַלעל נוידעינאַלעל אוי נחמיה וועבער בעבערמאַן נוידעינאַלעל. קענסטו זאגן וועמען דו ווילסט, קענסט זאגן ארטער סאמעט, ארטער סאמעט אויף די אלף בית, ארטער סאמעט אין הודו אין הלל, בקיצור עסטו האבן אן אייגענעם ניגון, און נאכדעם עסטו מאכן אזוי, די זאל עט מען אנהייבן חתונה מאכן אין פרדס פייגא, די גרעסטע חזערייקע וואס דארט טוט זיך אפ מיט רציחה אויכעט, מען האט געהארגעט דעם שטארק. כדי ס'זאל נישט זיין סודות התורה וויל איך מסביר זיין. אונז ווייס מיר דאך, אונז האמיר א גאט פילינג, אונז נעמען זיבעצן דיסקלעימערס, אז די גאנצע רציחה פון דעם שטארק האט דאך צו טון מיט לעיזער קעסטנבוים און מיט נאוטס פון מיליאנס אוו דאלערס. איז במילא איז ער געווען א גוטער האט געוואלט אויסלייזן וחטאך בצדקה פרוק האט ער אונז געגעבן א וועדינג האל מ'זאל קענען מאכן נאך קינדער ס'זאל מכפר זיין אויף די רציחה. און דארט איז אויך געווען א קעכער וואס ער האט געקאכט אין יענע בילדינג פאר די מיידלעך וואס ער האט געהייסן ליפאש פיפאש ברייער, ליפאש פיפאש ברייער, וואס ער האט מאלעסטעד קינדער און ער האט מאלעסטעד מיידלעך אונטן ווען ער האט געקאכט, ס'איז נאך יעצט דא וויקטעמס וואס זיי קומען און זיי וויינען, און לכאורה האבן די חברה זיך צוזאמגענומען אויף אים און זיי האבן אים דערהארגעט אויכעט, נאר כ'האב געזען יעצט איז דא א נייער טויער אין קליימער סטריט אין בעסמעדריש אויפן נאמען פון ליפא ברייער. ס'איז מורא'דיג גוט דער בעסמעדריש נישט נאר ס'האט עלפערט וועלפערט און ס'האט חזקל טייטלבוים און ס'האט דארטן זישע קאץ און ס'האט געהאט חזקל ראזענבערג ס'איז דאך אזוי געלונגען אז אויף פראנט טויער שטייט אויכעט ברייער ס'איז ממש אנבעליוועבל. דער בדחן עט זיין שווארץ. דער פֿאָטאָגראַפֿער עט זײַן שיע פֿרידמאַן, און דער מוזיק עט זײַן אַהרן טײטלבױם, און דו שלמה דאַסקאַל עסט זינגען לעבעדיקע ניגונים, און די זינגען יו אַר די לאָועסט אָף די לאָועסט יו אַר. און נאָכדעם װעט מען יעדן לײגן אין חרם אַרײַן. יעצט, איך װיל דיר זאָגן נאָך אַ זאַך. דו פֿערד, װאָס דו ביסט ביסט געגאַנגען, דו האָסט געסטראַשעט אַ מענטש? איך פֿאַרשטײ נישט. דו װײסט נישט, אַז הײַנט לעבט מען אין אַנדערע צײַטן? ס'איז נישט די צייטן פון קלויזענבורג מיט סאטמאר רב ווען מ'האט געשיקט פארן קלויזענבורגער רב האט מען געשיקט ברויט אין פסח און מ'האט אים געווארפן טאמעיטאס אין פנים, נע די צייטן איז פאריבער, די צייטן איז פאריבער אונז לייג מיר זיך אראפ דעם פוס און אונז זאגן מיר קיינער עט נישט מאלעסטן און אונז גיימיר זיך שלאגן אפילו מיט משה אבות המוסרים הרוצח איז מען זיך אויך געגאנגען שלאגן מיט יעצט כ'וויל דו זאלסט מיר טוהן א טובה זאלסט פרעגן אברומי רובין ווי ער איז אנגעקומען מיט די טעראר, און דער אנדערע פיש סוחר, אברומי רובין האט דאך אויך א פיש סטאר, דא דער אנדערע פיש סוחר דער וואס האט אויף מיר געווארפן בליטש פרעג אים ווי ער איז אנגעקומען, און ער איז נאכנישט פערטיג. סאו איך וויל דיך בעטן א טובה, אויב דאס איז דיין בעסטע מעטאדע פון צו סטראשענען, דינג אן אנדערן זאל זאגן די דרשות, דאונט דו איט יורסעלף, ווייל אונז גיימיר מיט דיר אויך פירן א מלחמה אז מען זאל דיך נישט נעמען צום זינגען, האו דו יו לייק דעט? דו מיינסט אונז קען מיר נישט טוהן די זעלבע? ביז יעצט אז דער קלויזענבורג רב איז געווען אן איידלער איד, ער האט נישט געלאזט די אינגעלייט זאלן צוריקשלאגן די סאטמארע שקצים, זענט אייז געווען היראוס. היינט אונז האבמיר געלערנט אין סענד סטריט, אונז זעמער אלע גרעדזשועטס פון יו טי עי, קענמיר דעם פאך, און ווער ס'שטעלט זיך היינט און ער טרייט צו פראטעקטן חזירים, טומיר די זעלבע וואס דו טוסט, נאר אונז סטראשען מיר נישט, אונז מאכמיר זיכער אז מ'עט דיך נישט נעמען מער אויף קיין חתונות. וואס עסטו דעמאלטס טון? דארפסט אהיים ברענגען א טשעק פאר דיין ווייב און פאר די קינדער, אן א פרנסה וועסטו אין ערגעץ נישט אנקומען, סאו איך דאנק דיר מורא'דיג פאר וואס דו האסט געטון, האסט געטון אזא פערדישקייט, באמת, די חברה קענען דיך אויפפיקן מיט די fbi אויכעט, ביקאוז דעטס קאלד טרעטנינג, איך האב אויך געקענט אויפפיקן משה טעראריסט פרידמאן, מיט זאליקא מיט דעם פאזשארנער רב מיט די אלע שקצים וואס האבן אונטערגעשריבן פאר דיפעימינג, איך האב נאך נישט געהאלטן דערביי אבער סקען זיין אז מיסטער סיוואלד וועט יא האלטן דערביי, זאלסט אויפהערן מיט די געסטראשעכץ ווייל דו גראבסט דיר א קבר, יעצט הייבט שוין אן דער עולם צו גלייבן אז סקען זיין ביסט אויך א חזיר, יעצט הייבט שוין אן דער עולם צו גלייבן אז סקען זיין עטס האטס געמאכט ווי מזאגט גרופ סעקס, קען זיין דו האסט עס געמאכט אינאיינעם מיט די קינדער. און אינאיינעם איז דארטן געשטאנען טייטלבוים, און ווער ווייסט ווער נאך ס'איז דארט געשטאנען. אויב ס'איז א מונקאטשע זאך איז געווען נאך פופצן חזירים. נאנאנאנ צו האבן א קלין קאמיוניטי. ווער ס'וויל מיך פאלגן אן עצה טובה קא משמע לן, זאל טאקע נישט נעמען שלמה דאסקאלן צו זיין א זינגער, ס'איז דא גענוג זינגערס אן אים, און אפילו ווען ס'איז נישט דא, זינגט מען אליינס, כ'געדענק ווען אונז זעמיר געגאנגען אויף חתונות, אונז זעמיר געווען אינגעלייט, נישט געווען קיין זינגערס, ווער ס'האט זיך ערלויבט א זינגער, זאגט פאר שלמה דאסקאלן דו גיי אינאיינעם מיט טייטלבוים, און דו שטופ אין אים אריין, ער אין דיר אריין, ער העט זינגען, און ער העט מאכן מיט די כלי זמר, און מאכטס א לעבן. פון חסידישע חתונות זאל מען אים נישט נעמען, דו ווייסט, אפילו ליטווישע אויך נישט, כ'מיין צו זאגן בני תורה'דיגע חתונות זאלן וויסן אז דא איז דא עפעס א בלאט פלעק וואס ס'האט א ביג פראבלעם, און איך האף אז דער עולם האט פארשטאנען וואס איך זאג. שוין. א גוטן שבת.